לזכות מרת סימא חסיה עליה השלום בת רבי יצחק השם ינקום דמו איטקין ליום היארצייט שלה כ א אייר. ב חלקים משיחת מוצאי שבת פרשת בחוקותי תשל ח. על דרך זה אויכעט אין לקוטי לוי יצחק פון היינטיגע סדרה וואס ער שטעלט זיך אויפן ערשטן פסוק אם בחוקותי תלכו און ברענגט דארט אראפ אז דער זהר איז כפל הדברים צוויי מאל מפרש אם בחוקותי תלכו און זאגט אז דעם ערשטן מאל ווי ער איז דאס מפרש מיינט דער זהר אז דער וואס מלכתחילה בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו דעם צווייטן מאל מיינט ער אפילו דער וואס ער האט עובר געווען פריער איז לכאורה גענוג אז ער וועט טון תשובה אליין, זאגט ער ניין מען דארף האבן בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו שתהיו עמלים בתורה, ווי ער ברענגט אראפ אין אגרת התשובה אז תשובה שלימה פארלאנגט דערנאך היה רגיל לקרוא ד. פרק אחד יקרא שני פרקים, לשנות פסוק אחד יקרא שני פסוקים, און בשעת ער האט געווען רגיל לקרוא פרק אחד לשנות פרק אחד ישנה שני פרקים, און דערפאר זאגט ער אין זהר מדייק און מסביר אז סי' זאגט ער חוק ומשפט לשון יחיד דאס הייסט אויף דערויף וואס ער האט קודם התשובה וואס אט דעמאלט די היה רגיל לקרוא דף אחד אדער פרק אחד, פסוק אחד און פרק אחד, און דערנאך דארף זיין בחוקותי ואת משפטי שני פרקים. דאס קומט אויכעט בהמשך וואס מצד תשובה דאס קומט צום סוף ווי פארזעט מען דאס? די הדגשה הכי גדולה וואס לכאורה אז מען זאל בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה ואת מצותי תשמרו ללמוד על מנת לשמור ולקיים ווי רש"י טייטשט דא און דערנאך איז מען מסיים אז דאס איז די תכלית השלימות לעתיד לבוא בלייבט דארט די שאלה מען ווייס אז אין ישראל נגאלין אלא בתשובה וואס איז מבואר בכמה מקומות בארוכה אז די גאולה השלישית איז פארבונדן מיט תשובה, ניט אזוי מיט לימוד התורה וקיום מצוות ווי מיט די עבודת התשובה, ביז וואנעט מען זאגט אז משיחא עתיד לאתבא צדיקייא דארף מען האבן בתיובתא און דעמאלט קומט משיח, און דאס איז עניינו של משיח, משה'ס ענין בעיקר, זכרו תורת משה עבדי, משיח'ס ענין בעיקר איז דער ענין פון תשובה.

אז דאס איז דער ענין פון בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואת מצותי תשמרו לקיים המצוות אדער לימוד על מנת לשמור ולעשות, און דערנאך איז ער מיד זייער מוסיף, און נישט ער זאגט דאס אין נאך א פירוש, ער איז דאס מיד מוסיף בחדא מחתא, וואס דאס איז אויכעט כולל אפילו די וואס ביי זיי איז געווען בחוקותי תשמרו מצותי תשמרו. לויט דעם ערשטן פירוש מיט די גאנצע אריכות, דארפן זיי אנקומען צו דעם המשך שבדבר, אין וואס באשטייט דער המשך, אז דער ענין התשובה ווי ער מבאר דארט באריכות. משיחת י"ט כסלו תשמ"א.
וואס איז דא דער סיפור הידוע פון בעל הגאולה פון דעם אלטן רעבן, אז ס'איז געווען ר' הילל פאריטשער וואס דערנאך איז ער געווארן איינער פון די גרעסטע משכילים און עובדים צווישן די חסידי חבד, איז בתחילתו ער דערהערט פון אים איז ער אים נאכגעגאנגען געוואלט אים טרעפן זען זיין ביי אים און טרעפן אים און אזוי ווי ער האט געלעבט אין א אן אנדער מחוז אן אנדער טייל פון רוסלאנד האט ער געדארפט ווארטן, צי געמוזט ווארטן, צי געוואלט ווארטן, ביז וואנעט דער אלטער רבי איז אנגעקומען אין יענע מחוז, איז אבער געטראפן אזא דבר אז בשעת ער פלעגט נאכגיין אדער נאך צופוס אדער נאכפארן, איז בשעת ער איז אנגעקומען אין דער שטאט איז שוין דער אלטער רבי געווען פון דארט אוועקגעפארן. ביז וואנעט ער האט זיך מתחכם געווען אז ער האט פונאנדערגעפרעגט זיך וואו דער אלטע רעבע וועט זיין בעתיד הקרוב און אהין צו געקומען אין יענע שטאט און דאך מורא געהאט ער וועט זיך ניט קאנען דורך שטופן האט ער זיך באהאלטן אין דעם חדר וואס ער האט געוואוסט אז דארט וועט דער אלטע רעבע זאגן תורתו אונטער א טיש, אונטער א באנק, אונטער א מיטה וכיוצא בזה. און האט צוגעגרייט אזוי ווי ס'איז דאך דעמאלט געווען דער סדר א קשיא וואס ער האט געהאט אין מסכת ערכין, כדי דערנאך אז דער אלטער רבי וועט זיין דארט אין חדר און מסיים זיין דעם ענין וועט ער ארויס קריכן ממקום מחבואו פון דעם ארט וואו ער איז געווען באהאלטן, און וועט ער מציע זיין דעם דבר קשה, די שווערע זאך וואס ער האט געהאט אין מסכת ערכין. דערנאך בשעת דער אלטער רבי איז געקומען אהין צו זיך דערווייל צוגעטראפן אז ער איז אנדרימלט בכל אופן ער האט נישט געקאנט פון דארט ארויסקריכן, ביז וואנען ס'ווערט מיטאמאל דערהערט אז דער אלטער רבי זאגט אז א יונגערמאן האט א שאלה אדער א קשיא, איך ווייס נישט יעצט גענוי דעם לשון, אין מסכת ערכין, דארף ער פריער זיך אליין מייגע זיין, און האט דערמיט זיך געענדיגט, דער אלטער רבי איז אוועקגעפארן און ער האט אים ערשט נישט געזען.